משיחת י א טבת תשמ ז. און אויף פארענדיגן אויכעט מיטן שיעור פון חומש איז דאך אויכעט דער סיום פון דעם יום שני איז דאך וידגו לרוב בקרב הארץ מיט אלע פירושים שבדבר אנהייבנדיג אז בשעת אידן ווערן אנגערופן בשם וידגו דאס גייט דאך אויף יעדער אידן כמובן פון מפרשי המקרא און פון דער גמרא אין ברכות אז דאס גייט אויף יעדער אידן אז זיי זאלן זיין ווי דגים, וואס ענין פון דגים איז ווי די גמרא זאגט אין סוף מסכת ברכות בחותמה וסיומה אין פרק הרואה אז בשעת א דג דארף מען אים נישט מסביר זיין אז זיין חיות איז תורה, ער טייטשט דאך אפ אז מים גייט עס אויף תורה, און א דג געפינט זיך ביי מים און דארף ניט האבן קיין הסברה, אז תורה איז זיין חיות, ווארום ער האט קיין ברירה ניט, אויב נאר ער וויל זיין שלא ביי מים, זעט ער גלייך וואס מיט אים קען זיין. מאנט מען ביי א אידן ביידע זאכן, ער זאל זיין בקרב הארץ לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, שאין תחתון למטה ממנו ניט אין עלמא דאתכסיא, נאר אין עלמא דאתגליא, און אין זיין חלק עבודה בעולם, אין זיין עלמא דאתגליא, אין זיין ארץ, זאל ער דארטן זיין אין אזא אופן פון וידגו, פילן וואס זיין חיות איז, און אין דערויף זאל ער זיך נישט באגנוגענען וואס איז געווען היינט אינדערפרי אדער געווען נעכטן און אייערנעכטן, נאר ס'דארף זיין לרוב. און רש י באווארנט גלייך אין פשוטו של מקרא אז ס'דארף זיין זיכער אז ס'וועט ניט אנרירן אין דערויף קיין ענין פון אן עין בלתי טובה, וויילע דאס איז דער ענין פון דגים אז הובטחו אז אן עין בלתי טובה קאן זיי ניט אנרירן. וואס דא האט מען גלייך די הדגשה אין שיעור פון דעם טאג, דעם ענין ווי דערמאנט פריער פון לימוד התורה, ביז אין אן אופן פון לרוב,

דערנאך זאגט מען נאכהער וועגן דעם סיום פון שיעור פון יום השלישי שהוכפל בו כי טוב, מיט די אלע עניינים פון הוכפל בו כי טוב כמדובר לעיל, ובפרט ביום ה' טבת וואס היינט ווערט דאך שבעה ימים, דער גמר פון ימי ההקף וואס האט געדארפט אויפטון די אלע עניינים בשלימות, איז ער מסיים דעם שיעור אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. טייטשט רשי גלייך אפ אין פשוטו של מקרא און אין תרגום וכיוצא בזה, אז בחרבי ובקשתי מיינט מען דאס בענין בצלותי ובבעותי דעבודת התפילה, וואס דאס איז די ביידע עניינים פון תורה און תפילה ווי דערמאנט באריכות אין די התוועדות שלפני זה, די שלשה עמודים שעליהם העולם קטן והעולם כפשוטו עומד וקיים, תורה עבודה וגמילת חסדים, ווארום תורה שטייט בגדלות במילא איז דאך מביא לידי מעשה, וואס דאס איז אויך דערמאנט נאכאמאל המדובר אז יעדער זאל מאכן ביי זיך אין הויז א בית חבד שמגדלין בו תורה ותפילה און הידור בקיום המצוות אנהייבנדיג פון ענין פון צדקה, זיך אויכעט משתתף זיין אין דעם בית חבד פון דער שכונה אדער פון דער שטאט וכיוצא בזה, און דארט וואו דאס איז שוין דא איז דאך עניינים פון טוב איז דאך אלעמאל דארף דאך זיין וידגו לרוב, און ווי גוט איז אלעמאל דער עליה בקודש ביז מהדרין מן המהדרין קען מען אדער מרחיב זיין אדער מעמיק זיין, אדער מאריך זיין אין די דריי אופנים פון אורך רוחב ועומק פון די עניינים פון תורה עבודה וגמילת חסדים אין עבודה הפרטית אין עבודה פון בית חבד בביתו און עבודה אין בית חבד כפשוטו און טון די אלע עניינים מתוך שמחה וטוב לבב או בשמחה וטוב לבב על פי האמור לעיל מיט אלע פרטים שבדבר. וואס דאס איז פארבונדן ווי רשי טייטשט דאס אפ מיט פסקי דינים פון סנהדרין, און פארבונדן מיט א חלק וואס א יעדער איד האט א חלק אין עולם הבא, און ער איז שוין, דעם חלק האט ער שוין נאך זייענדיג בעולם הזה, און נאך מערער, ווי דער אפטייטש דארטן איז דאך כל ישראל יש להם חלק הבא, דאס אויכעט די הבטחה. אז מען איז נשמות בגופים ווי אין דעם עולם התחי', וואס דאס איז דאך דער תכלית השלימות פון מצב העולם, איז דאך נאך מערער ווי שלימות פון עולם הזה בכלל, מערער ווי גן עדן, און תכלית השלימות ווי מען פסק'נט אפ חסידות און קבלה און רמבן און דער אלטער רבי, איז דאס אין עולם התחי', זאגט מען, אז מען האט אין מסכת סנהדרין דעם פסק דין אז ס'דארף זיין ביי יעדער אידן טוב לב משתה תמיד משנה אדער תלמוד אדער ביידע זאכן נגלה דתורה ופנימית התורה און בשעת ס'קומט פורים וכיוצא בזה אט דעמאלט איז ווי ס'שטייט דער טוב לב משתה תמיד אין הלכות פורים און טאן אין די אלע עניינים אויכעט מיט ואהבת לרעך כמוך.

און ווארט אז דאס זאל שוין נתגלה ווערן, ומי מעכב זיך אין מי שמעכב בידו, בפרט נאך אז אידן האבן שוין געהאט די אתערותא דלתתא און געשריען עד מתי יחרף צר און עד מתי וועט מען ווארטן און ס'דארף זיין נאך די חרפו עקבות משיחך וואס דאס שוין געווען די והותר רחמנא ליצלן זאל זיין דער ברוך הוויה